זאגט די משנה, ואלו מגלחין במועד, די קען מען זיך אפשערן חול המועד. מצד הדין מעג מען זיך אפשערן חול המועד, וואשן וועש מעג מען חול המועד, ווייל ס'איז די זעלבע זאך ווי יעדע צורך הגוף מעג מען טון חול המועד, ס'איז דאך לצורך המועד. דאך האבן עס די חכמים גע'אסר'ט. כדי דער מענטש זאל נישט אפלייגן די שערן און דעם וואשן אויף חול המועד, און ער וועט אריינגיין אין יום טוב ווען ער איז מנוול. איז די א וואס מיר גייען דא לערנען האבן נישט געהאט די מעגליכקייטן זיך פריער אפצושערן, מעגן זיך אפשערן חול המועד הבא ממדינת הים. איינער איז געקומען פון מדינת הים ערשט חול המועד, און דער מגן אברהם זאגט אפילו ער איז צוריק געקומען ערב יום טוב, נאר האט נישט געהאט קיין צייט זיך אפצושערן ערב יום טוב, ומבית השביה ער איז געקומען פון דעם ארט ווי ער איז געוועזן געפאנגען, דא איז דער דין, אפילו ער האט געהאט מעגליכקייטן דארט אפצושערן זיך, נאר ווייל ער איז געוועזן בצער, איז אים נישט געליגן דער קאפ אין זיך אפשערן און זיך וואשן, אזוי זאגט דער מאירי. והיוצא מבית האסורין, ווען איינער גייט ארויס פון תפיסה, והמנודה, און דער וועלכער די חכמים האבן אים געהאט מנדה געווען ווייל ער האט נישט געוואלט פאלגן דעם פסק דין, און א מנודה איז אויך דער דין אז ער איז אסור זיך אפצושערן צו וואשן. שהתירו לו חכמים, די חכמים האבן מתיר געווען זיין נידוי אין חול המועד. וכן די זעלבע זאך מי שנשאל לחכם, איינער האט געהאט א נדר אז זאל זיך נישט אפשערן זיך נישט וואשן והותר, און מען האט מתיר געווען זיין נדר, מעג ער זיך אויך אפשערן חול המועד.

זאגן מיר, דארף ער זיך אפשערן? איז לכאורה וואס צווינגט רש"י'ן אזוי אויף צו זאגן אז דא רעדט זיך א נזיר טמא? דעם זעלבן דין קען מען דאך זאגן ביי נזיר טהור אויך, א נזיר טהור וואס האט זיך געענדיגט די נזירות אין חול המועד מעג זיך אפשערן. און אין אמת'ן דער רמב"ם זאגט טאקע אזוי. אז דאס וואס שטייט והעולה מטומאתו לטהרתו גייט ארויף נאר אויף מצורע, אבער ביי נזיר מוז איך נישט לערנען א נזיר טמא וואס איז געווארן טמא אין חול המועד און ער דארף זיך אפשערן און אנהייבן ציילן נייע נזירות. ואלו מכבסין במועד, די וואס מיר גייען דא אויסרעכענען מעגן זיך וואשן אין חול המועד. הבא ממדינת הים, ער איז געקומען פון מדינת הים, ומבית השביה, דא וואו ער איז געווען געפאנגען, והיוצא מבית האסורים, ער גייט ארויס פון תפיסה, והמנודה שהתירו לו חכמים, דער מנודה איז דאך געווען אסור אין וואשן די וועש, און די חכמים האבן אראפגענומען פון אים דעם נידוי, ער האט איבערגעבעטן דעם בעל דין, ער האט געפאלגט. דעם בית דין האט מען אראפגענומען דעם נידוי. וכן מי שנשאל לחכם, איינער האט געפרעגט א חכם אויף דעם נדר וואס ער האט געהאט אז ער זאל נישט וואשן קיין וועש, והותר, און מען האט איהם מתיר געווען דעם נדר. מטפחות הידיים, האנטוכער וואס ווערן שטענדיג שמוציג, אפילו מען האט זיי געוואשן פריער נאנט צו יום טוב, מעג מען וואשן. און מטפחות הספרים. דאס איז די ליילעך וואס דער וואס ווערט אפגעשערט טוט מען ארויף לייגן אים אויף זיינע מלבושים ס'זאל אראפפאלן אויף דעם די האר וואס ס'פאלן אראפ און דאס ווערט שטענדיג שמוציג, איי וואס דארף מען עס חול המועד, מ'טאר דאך חול המועד ניט אפשערן, ס'רעדט זיך דיע וואס מ'מעג זיי אפשערן. דער מאירי זאגט נאך א טייטש, נישט מטפחות הספרים, נאר מטפחות הספרים, מען האט געפלעגט אונטערלייגן א האנטוך אויף דעם טיש ווי מען האט אראפגעלייגט די ספרים, אז די ספרים זאלן נישט ווערן שמוציג, איז דיע מטפחות ווערן שמוציג, מעג מען זיי וואשן חול המועד אויכעט, און מטפחות הספוג, ספוג הייסט א ספאנדזש. דער סדר איז געוועזן אין מרחץ האט מען זיך געפלעגט אפווישן מיט אזעלכע האנטוכער ספעציעלע הזבים והזבות והנידות והיולדות ווי דער מאירי טייטשט, מען מיינט נישט ווען זיי ווערן ריין נאר דעמאלט ווען זיי זענען נאך טמא, ווייל זיי ווערן שטענדיג נתלכלך מעגן זיי וואשן זייערע מלבושים.

ושאר כל אדם און אלע אנדערע מענטשן אסורים טארן נישט וואשן וועש. אין משנה האבן מיר געלערנט ווער עס מעג זיך אפשערן חול המועד, און ס'דא יחידים וועלכע זיי מעגן וואשן די וועש חול המועד, פרעגט די גמרא, ושאר כל אדם מאי טעמא אסורין, פארוואס איז די דין אז מען טאר זיך נישט אפשערן חול המועד, מען טאר נישט וואשן די וועש? מיר ווייסן דאך אז די אלע זאכן וועלכע זיי זענען צורך הגוף, פאר דעם דאס מעג מען דאך טון חול המועד, פארוואזשע טאר מען זיך ניט אפשערן? ענטפערט די גמרא, דער זעלבער טעם איז אין דעם כדתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, אנשי משמר ואנשי מעמד, די כהנים זענען געווען איינגעטיילט, אין פֿיר און צוואַנציק משמרות יעדע וואך האט א צווייטע משמר געטאן די עבודה, און די זעלבע זאך זענען געווען איינגעטיילט די אידן אין מעמדות, איז די דין די מענטשן פון משמר און די מענטשן פון מעמד דיע וואך. ווען ס'איז זייער משמר וואס דיע כהנים וואס דיע וואך טוען זיי די עבודה, אסורין לספר ולכבס, טארן זיך ניט אפשערן און זיי טארן נישט וואשן די וועש, ובחמישי, דאנערשטיק, מותרין מעגן זיי מפני כבוד השבת, ווייל ערב שבת האט מען נישט אלעמאל אזוי צייט, איז מען מתיר אפילו דאנערשטאג אויכעט מפני כבוד השבת? ואמר רבה בר בר חנה אמר רב אלעזר מאי טעמא, פארוואס האבן די חכמים גע'אסר'ט אז די אנשי משמר און די אנשי מעמד דיע וואך ווען ס'איז זייער משמר אדער זייער מעמד טארן זיך ניט אפשערן, כדי שלא יכנסו למשמרתם, זאלן נישט אריינגיין צו זייער משמר כשהם מנוולים? אז אויב מען מעג זיך אפשערן אין דער וואך פון זייער משמר, וועלן זיי קומען באוואקסענע צום משמר און זיך שפעטער שערן, און דעריבער זאגן מיר אז מען טאר נישט, הכא נמי, דער זעלבער טעם איז חול המועד, כדי שלא יכנסו לרגל, כדי זאל נישט קומען אריין צו יום טוב כשהן מנוולין, אויב מען מעג זיך אפשערן חול המועד, וועט א מענטש אפלייגן דעם אפשערן זיך. ביז חול המועד, דערוויילע וועט ער אריינקומען אין יום טוב ווען ער איז א מנוול. איז אבער מען דארף אבער פארשטיין, ביי די אנשי משמר די אנשי מעמד כאטש מען האט אים זיי גע'אסר'ט צוליב'ן טעם שלא יכנסו למשמרתם כשהן מנוולין, דאך האט מען זיי מתיר געווען בחמישי מפני כבוד השבת. פארוואס ביי אונז טאר מען נישט אפילו מפני כבוד השבת אויך נישט? זאגט ער מיר, וואס וואס איז חול המועד מפני כבוד זאל מען דא אויך מעגן? זאגט דער מאירי אויף דעם אז זיין סברה דער דארטן אויב ביי די אנשי משמר ביי די אנשי מעמד איז דאך דער ענין נאר א קנס קיין קיין ענין פון מלאכה איז דאס נישט דא האט מען געקנסעט אבער מפני כבוד השבת האט מען נישט געוואלט קנסענען דא חול המועד איז עס אויך נישט קיין מלאכה. נאר נאכדעם ווי די חכמים האבן געזאגט אז מען טאר זיך ניט אפשערן, נאכדעם ווי די חכמים האבן געזאגט מען טאר נישט וואשן די וועש, גייט שוין דאס אריין אין דעם ענין פון מלאכה, און אויב אין דעם איז שוין א אסור'דיגע מלאכה, און אויב ס'איז שוין א אסור'דיגע מלאכה, האט מען אויך מתיר געווען, האט מען אויך גע'אסר'ט מפני כבוד השבת. בעי רב זירא, רב זירא האט געפרעגט א שאלה. אין דער משנה האט מען דאך געלערנט אזעלכע וועלכע האבן זיך נישט געקאנט אפשערן פאר יום טוב, למשל הבא ממדינת הים מבית השביה, מעג זיך אפשערן חול המועד? האט ער געפרעגט, אבדה לו אבידה ערב הרגל, ערב יום טוב האט ער פארלוירן אן אבידה, און ער האט געזוכט די אבידה און ער האט נישט געהאט קיין צייט זיך אפצושערן, צי זאגן מיר כיוון דאניס, ער האט זיך דאך א אונס וואס האט זיך ניט אפגעשוירן, מותר מעג ער זיך אפשערן חול המועד אויכעט, או דילמא אדער, כיוון דלא מוכח מילתא, מענטשן ווייסן דאך נישט אז די סיבה איז ווייל ער האט נישט געהאט קיין צייט זיך אפצושערן, לא, טאר ער זיך ניט אפשערן ווייל מענטשן וועלן זאגן אז ער האט געווארט מיט דעם אפשערן זיך ביז חול המועד. אמר אביי, האט אביי געזאגט, ס'איז דא אויף דעם א צווייטע סברא אז מ'זאל נישט טארן. די גמרא זאגט אין פסחים אז די מצה וואס מען באקט אויף פסח זאל מען נישט מאכן אין די מצה קיין פארשידענע פארמס, ווייל אויב מען מאכט פארמס אין דער צייט וואס מען מאכט די פארמס וועט דערווייל וועט מען אפהאלטן די טייג און עס קען ווערן חמץ. פרעגט דארט די גמרא א שאלה, ס'געווען א בעקעריי פון מצות, ווייס איך, וואס זיי האבן געהאט, די, זיי האבן געהאט אזעלכע סטעמפלס צו מאכן די פארמס, צי ביי זיי דארף דאך נישט דויערן לאנג צו קיין צייט מאכן, ביי זיי איז דאך נישטא די חשש ס'זאל ווערן חמץ, צי מעגן זיי מאכן פארמס אין די מצות? שטייט דאך דער אויספיר אין גמרא אז מען טאר נישט, אמר אביי, יאמרו מען וועט זאגן, כל הסריקין אסורין, אלע פארמס וואס מען מאכט, וואס מען מאכט טאר מען נישט, סריקי בייתוס מותרין, און די זעלבע זאך דא אויכעט. ווייל אלע מענטשן ווייסן נישט, קענען מיר נישט זאגן אז אלע טארן זיך ניט אפשערן און דער מענטש מעג זיך יא אפשערן. פרעגט די גמרא ולטעמך לויט דיר נאך וואס דו זאגסט איך קען נישט מאכן קיין אויסנאם. הא דאמר רב אסא אמר רבי יוחנן, רב אסא האט געזאגט פאר רבי יוחנן, כאטש מיר זאגן

זאג ביי דעם ענין אין לו אלא חלוק אחד, נישט מאכן קיין אויסנאם. אלע זאכן וואס די משנה רעכנט אויס פון זיי איז נישט קיין קשיא, ווייל אלע מענטשן ווייסן דאך, ס'האט א קול ער איז געקומען ממדינת הים, ווייסן מענטשן אז ס'א חילוק פון דעם צו אנדערע, אבער איך גיי דאך זאגן דאס וואס מענטשן ווייסן נישט, זאל איך אסר'ן מיט דעם א, איך קען נישט מאכן קיין יוצא מן הכלל. פארוואס מאכסטו א יוצא מן הכלל דער וועלכער האט נאר איין הענט? ענטפערט די גמרא, הא איתמר עלה, מ'האט אויף דעם געלערנט, אמר מר בר רב אשי, איזורו זיין גארטל מוכיח עליו ווייזט אויס אויף אים דער מענטש וועלכער האט נאר איין הענט, ווען ער גייט וואשן די העמד טוט ער אויס די העמד. און ער טוט אן אויף זיך א אויבערשטע מלבוש, און ער טוט זיך ארומוויקלען מיט א גארטל, און פון דעם אן ווייסן אלע מענטשן, פארוואס וואשט ער יעצט די העמד, ווייל ער האט נישט א צווייטע העמד, איז עס גלייך צו די וואס שטייט אין דער משנה, הבא ממדינת הים ומבית השביה, וואס מענטשן ווייסן, דאך האב איך נישט קיין מורא מען וועט קומען חושד זיין אז כ'האב ספעציעל באהאלטן ביז דעמאלט רב אשי מתני. רב אשי האט געלערנט בעי רב זירא, רב זירא האט געפרעגט א שאלה, אומן א בעל מלאכה לאמער זאגן א שערער שאבדה לו אבידה ערב הרגל, ער האט פארלוירן אן אבידה ערב יום טוב, און אלע מענטשן איז דער סדר קומען ערב יום טוב זיך אפשערן, און זיי זעען ער זוכט די אבידה, ווייסן דאך אלע. אז ער איז געווען טרוד ערב יום טוב, צי זאגן מיר כיון דאומן הוא, ער איז אזעלכער וואס אלע האבן צו אים אנטוען למשל א שערער, מוכחא מילתא, ווייסן מענטשן אז ער איז געווען א אונס ערב יום טוב, דעריבער האט ער זיך ניט אפגעשוירן, זאל איך אים מתיר זיין ער זאל זיך אפשערן? איז די שאלה אויף וועמען? אויף דעם ספר אליין, אויף דעם אומן אליין, או דילמא אדער, כיון דלא מוכחא מילתא כי הנך, דאס ווייזט זיך נישט אויס ווי די פון דער משנה, ביי די אין דער משנה ווייסן אלע, לא, איז נישט אזוי דער דין, תיקו, בלייבט שטיין די שאלה, אנדערע לערנען פשט אין גמרא אז די שאלה איז נישט אויף דעם ספר, נאר די שאלה איז אויף די מענטשן. אזוי ווי דער שערער האט נישט געהאט קיין צייט אפצושערן, זענען אלע מענטשן געבליבן באוואקסענע ביז יום טוב, צי זאגן מיר ווייל אלע ווייסן דאך אז די סיבה איז ס'איז נישט געווען ווער זאל אפשערן, צי גייט עס אריין אין דעם גדר וואס שטייט אין דער משנה אז דער וועלכער איז א אונס מעג זיך אפשערן? תיקו. האט אין דער משנה געשטאנען איינס פון די וואס מעגן זיך אפשערן איז אז איינער קומט ממדינת הים. זאגט די גמרא מתניתין דלא כרבי יהודה, אונזער משנה נישט ווי רבי יהודה דתניא, מיר האבן געלערנט רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט הבא ממדינת הים, איינער איז חול המועד געקומען צו פארן פון א מדינה די אנדערע זייט ים, און ער האט נישט געהאט קיין מעגליכקייטן ביז יום טוב זיך אפצושערן, לא יגלח, טאר ער זיך ניט אפשערן. מפני שיצא שלא ברשות, נישט די טייטש איז ער האט נישט געהאט קיין רעכט ארויסצוגיין, דא קוועטשט דער רא"ש שלא ברשות ווייל קיינער האט אים נישט געהייסן, געצווינגען ארויסצוגיין, אויב ער איז אליין ארויסגעגאנגען דעמאלט איז נישט דא די דין. דערינען וואס א מענטש גייט א ווייטע מדינה. קען זיין דריי וועגן, עס קען זיין אויף טיול, סתם כאפן א שפאציר ארומקוקן זיך אויף דער וועלט, עס קען זיין א צווייטן אופן, ער האט נישט קיין פרנסה און ער זוכט דארט פרנסה, און עס קען זיין א מיטלפונקט, דאס הייסט ער גייט נישט כאפן א שפאציר, ער גייט נישט וועגן פרנסה, פרנסה האט ער, נאר ווי מען זאגט להרווחה, ער וויל ווי מען זאגט ווערן רייך, איז מצד השכל וועלכעס דארף ער נישט גיין, לשוט דארף מען נישט גיין, די מזונות פארשטייט זיך מוז מען דאך, האבן מיר דריי מדריגות, לשוט, להרווחה, און אויף מזונות. אמר רבא האט רבא געזאגט. לשוט, ווען דער מענטש גייט מדינת הים גייט ער אינגאנצן שלא לצורך, איז אויב ער וויל ארומקוקן די וועלט, דברי הכל אסור, האלטן אלע אז ער קומט צוריק חול המועד טאר ער זיך ניט אפשערן. למזונות, די כוונה פון זיין גיין אין א ווייטע מדינה איז געוועזן וועגן פרנסה, דא האט ער נישט. איז דאך זיין ארויסגיין געווען א אונס, דברי הכל מותר, האלטן אלע אז ער קומט צוריק חול המועד מעג ער זיך יא אפשערן. לא נחלקו, די מחלוקת פון ר' יהודה מיט די רבנן, וואס ר' יהודה זאגט ער טאר זיך ניט אפשערן און די רבנן זאגן ער מעג, אלא נאר להרווחה, אין אמת'ן פרנסה האט ער, נאר וואס דען, ער וויל פארדינען מער, ר' יהודה זאגט אז ער קומט צוריק חול המועד, טאר ער זיך ניט אפשערן, און לויט די חכמים מעג ער זיך יא אפשערן. מר מדמי לה כלשוט, רב יהודה, דארט וואו ער גייט ארויס וועגן מאכן מער פראפיט, האט דעם זעלבן דין ווי ער גייט אויף א שפאציר אלס טוריסט, טאר ער, און ער קומט צוריק חול המועד, טאר ער ניט. און מר מדמי לה כמזונות, און די רבנן זאגן דארטן ווי ער גייט אויף ארויס להרווחה האט עס דעם זעלבן דין ווי ער גייט ארויס אויף פרנסה, דעמאלט מעג ער דאך ארויסגיין, איז די זעלבע זאך להרווחה מעג ער אויך ארויסגיין. זאגט די גמרא מיתיבי, וועל איך דיר פרעגן א קשיא, האמיר געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי, רבי האט געזאגט, נראין דברי רבי יהודה, עס געפעלט מיר די רייד פון רבי יהודה'ן, וואס רבי יהודה זאגט, ווען ער קומט צוריק פון מדינת הים חול המועד טאר ער זיך ניט אפשערן, געפעלט עס מיר כשיצא שלא ברשות, ער איז ארויסגעגאנגען אן רשות. ודברי חכמים, דאס וואס די חכמים זאגן ער קומט צוריק אין חול המועד מעג ער זיך אפשערן, געפעלט מיר כשיצא ברשות. מאי שלא ברשות, וואס וועלכעס רוף איך אן וואס שטייט דא נראין דברי רב יהודה שלא ברשות? אילימא וועסטו וועלן זאגן לשוט, אויב ער איז ארויסגעגאנגען אלס טוריסט א שפאציר מאכן, דעמאלט געפעלט מיר די רייד פון רב יהודה, אז איך זאג עס געפעלט מיר די רייד פון רב יהודה, הייסט דאך אז די רבנן קריגן דארט, נאר מיר געפעלט אזוי ווי רב יהודה. והא דאך אמרת דברי הכל אסור, דו זאגסט דאך אז לשוט, ווען זיין כוונה פון ארויסגיין איז געווען צו האבן א גוטע צייט, האלטן די רבנן אויך אז ס'איז אסור, פאסט זיך דאך נישט צו זאגן נראין דברי ר' יהודה. ואלא וועסטו וועלן זאגן למזונות, דארטן ווי ער גייט ארויס למזונות זאגסטו געפעלט דיר די רייד פון ר' יהודה'ן, והא דאך אמרת דברי הכל מותר, דארטן האלטן דאך אלע גאר אז מען מעג. אלא פשיטא מוז איך דאך טייטשן אז ווען פסק'ן איך ווי רב, וואס רוף איך אן שלא ברשות אז מען טאר נישט, להרויחא, ווען די כוונה איז ארויסצוגיין צו מאכן מעהר געלט. דאס הייסט פרנסה קען ער האבן דא אויכעט, נאר ער גייט ארויס וועגן רייכטום, זאגן מיר דעמאלט נראין דברי ר' יהודה, אז אויב ער קומט צוריק חול המועד טאר ער זיך ניט אפשערן. אימא סיפא, זאג דער סיפא, אין דער סיפא שטייט נראין דברי רבי יהודה, דברי חכמים, עס געפעלט מיר דער רייד פון די חכמים אז ער מעג זיך יא אפשערן, כשיצא ברשות, ווען ער איז ארויסגעגאנגען מיט רשות. מאי ברשות? וואס מיינט מען ברשות? אילימא וועסטו וועלן זאגן למזונות, ביי למזונות דארף איך נישט גיין פסק'נען ווי די רבנן, ווייל ביי מזונות איז דאך נישט דא קיין מחלוקת, דארט ווי ער האט נישט דא קיין פרנסה, און ער דארף גיין אין א ווייטע מדינה נאך פרנסה, והא אמרת האסט געזאגט דברי הכל מותר אז רבי יהודה לערנט אויך מ'מעג, ואלא מוז איך טייטשן להרויחא, אז ברשות מיינט מען צו מאכן מער פראפיט. פסק'ן דאך יעצט ווי די רבנן אז אז מ'מעג זיך אפשערן, והא דאך אמרת נראין דברי רבי יהודה בהא, פריער האסטו געזאגט נראין דברי רבי יהודה אז מ'טאר זיך ניט אפשערן, און ביי וועלכן? דארט וואו ער גייט ארויס וועגן רווח, און דא זאגסטו ביי רווח נראין דברי רבי יהודה, דברי רבנן אז מ'מעג, איז דאך א סתירה, קען איך דאך נישט זאגן. אז די מחלוקת זאל נאר זיין דעמאלט ווען מען גייט ארויס להרוויחא, ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, אין אמת'ן זייער מחלוקת איז אויב מען גייט ארויס וועגן רווח, אויב מען גייט אויף א שפאציר זענען די רבנן אויך מודה אז ער קומט צוריק חול המועד טאר ער זיך נישט אפשערן. ווען ער גייט ארויס פאר מזונות האלט רבי יהודה אויכעט אז דאס הייסט ברשות, ער קומט צוריק מעג מען זיך אפשערן, נאר הכי קאמר דער פשט איז אזוי, נראין דברי רבי יהודה לרבנן, דאס וואס רבי יהודה זאגט אז ער האט נישט קיין רעכט זיך אפצושערן ווען ער קומט ממדינת הים אין חול המועד, געפעלט דאס צו די רבנן ווען כשיצא שלא ברשות, ומאי ניהו לשוט, שאפילו חכמים לא נחלקו עליו, די חכמים קריגן נישט אויף רבי יהודה'ן אלא להרוויחא, ווען ער גייט ארויס צו האבן מער רווח, אבל לשוט, אויב די כוונה איז ארויסצוגיין אויף א שפאציר, מודו ליה. זענען די רבנן מודה אז ווען ער קומט צוריק אין חול המועד טאר ער זיך נישט אפשערן, ונראין דברי רבנן לרבי יהודה דאס וואס די רבנן זאגן אז אויב הבא ממדינת הים מעג ער זיך אפשערן חול המועד געפעלט עס כשיצא ברשות. ומאי ניהו למזונות למזונות איז רבי יהודה אויך מודה אז ער מעג זיך אפשערן, שאפילו רבי יהודה לא נחלק עליהם אלא להרוויחא, ווען האלט רבי יהודה אז ער האט נישט קיין רעכט זיך אפצושערן חול המועד אז ער קומט ממדינת הים ווען דער ארויסגיין איז געווען וועגן רווח, אבל למזונות ווען די כוונה איז געווען וועגן מזונות מודה להו, אויב אזוי. קען איך דאך שוין לערנען אונזער משנה זאל גיין ווי רבי יהודה לכאורה אויך, אונזער משנה קען זיך דאך רעדן למזונות, דער תוספות פרעגט דאס, תימה לוקמא אפילו כרבי יהודה ולמזונות ואפילו רבי יהודה מודה, איז זאגט תוספות א תירוץ ווייל רבי יהודה זאגט מיט דעם לשון מיט דעם לשון הבא ממדינת הים לא יגלח, ער זאגט די זעלבע לשון פון דער משנה, ווייזט אויס ער גייט ארויף אויף דער משנה, אין דעם אופן וואס אין דער משנה שטייט אז מען מעג, זאגט רבי יהודה אין דעם אופן טאר מען נישט. רש"י. אמר שמואל האט שמואל געזאגט, קטן הנולד במועד, א בעיבי איז געבוירן געווארן חול המועד, און ער האט געהאט לאנגע האר און אויפן קאפ, און דאס איז אים מצער, מותר לגלח במועד, מעג מען אפשערן די האר אין חול המועד, פארוואס? שאין לך בית האסורים גדול מזה, אזוי ווי שטייט אין די משנה, היוצא מבית האסורים, מען גייט ארויס פון פריזן מעג ער זיך אפשערן, איז דאס אויף וואס די קינד גייט ארויס ממעי אמו איז די גרעסטע בית האסורים. פרעגט די גמרא במועד אין. אויב די קינד איז געבוירן געווארן חול המועד מעג מען אים אפשערן, מעיקרא ער איז געבוירן געווארן פריער לא טאר מען ניט אפשערן, מתיב רב פנחס האט רב פנחס געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט כל אלו דיע אלע שאמרו וואס מיר האבן געלערנט מותר לגלח במועד, ער מעג זיך אפשערן חול המועד, מותר לגלח בימי אבלו, איז מעג ער זיך אפשערן אויך ווען ער איז א אבל, די גמרא איז ווייטער מפורש, דאס הייסט אזוי, אז אויב ער איז געקומען ממדינות הים און ער איז געווען באוואקסן און ער האט געהערט, איז זאגן מיר דאך מעג ער זיך חול המועד אפשערן, איז די זעלבע זאך. ווי בימי אבילות, אויב ס'געווען תכפו לו אבילות, נאך איידער ס'האט זיך געענדיגט די שלושים פון די ערשטע אבילות, ער האט זיך נאך נישט געקאנט אפשערן פון די ערשטע אבילות, האט ער באקומען א צווייטע אבילות, זאגן מיר די גמרא ווייטער מפורש מעג ער זיך אויך אפשערן. ווייזט אויס פון דעם הא אסור לגלח במועד, דיע וואס ס'טארן זיך נישט אפשערן חול המועד, אסור לגלח בימי אבלו, וועט אויסקומען אז ביי א קליינע קינד זאגן מיר דאך איז דא דער איסור אויב ער ווערט געבוירן פאר חול המועד טאר מען נישט אפשערן חול המועד, הייסט עס גייט אן ביי דעם קליינעם קינד די דין פון אבילות. ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן קטן אית ביה פלוגתא, ביי א קטן איז דא א חילוק אז אויב ס'געבוירן געווארן די קינד פאר חול המועד טאר ער זיך ניט אפשערן חול המועד, וועט דאך דעמאלט אויסקומען אז דעמאלט בימי אבלו טאר ער זיך אויך ניט אפשערן. נמצאת, קומט דאך אויס אבילות נוהגת בקטן, אז אבילות גייט אן ביי א קטן, והתניא, מיר האבן דאך אבער געלערנט אז ביי א קטן גייט בכלל נישט אן דער ענין פון אבילות, האבן מיר געלערנט מקרעין לקטן, מ'רייסט קריעה דעם קטן די מלבושים, מפּני עגמת נפש, אַז די, װאָס זײ װעלן זען, װעלן האָבן עגמת נפש, און זײ װעלן מערן בכּבֿוד צו טרױערן אױף דעם מת. װײַזט דאָך אױס פֿון דעם, אַז דער גאַנצער ענין איז נאָר װעגן עגמת נפש פֿון די גרױסע, אָבער דער ענין פֿון אבֿלות גײט נישט אָן. אמר רב אשי, האָט רב אשי געזאָגט, מי קתני שטײט דען דאָ הא אסורין? שטײט דען דאָ אָ, אַז די זאַכן, װאָס זענען אסור חול המועד,

ואיתימא רב שישא בריה דרב אידי מתני הכי האבן אזוי אויך געלערנט, אמר שמואל, שמואל האט געזאגט, קטן, א קטן איז געבוירן געווארן און ער האט האר אין קאפ, מותר לגלחו במועד, מעג מען אים אפשערן חול המועד, לא שנא נולד במועד ולא שנא נולד מעיקרא, ס'איז נישט קיין חילוק צו ער איז געבוירן געווארן חול המועד און מ'האט נישט געקאנט פריער אפשערן, צו ער איז געבוירן געווארן פארן חול המועד, און מען האט געהאט א ברירה אפצושערן, דאך מעג מען אים אפשערן חול המועד. אמר ר' פנחס, האט ר' פנחס געזאגט, אף אנן נמי תנינא, מיר האבן א ראיה צו דעם דין, מיר האבן געלערנט, כל אלו שאמרו, די אלע וואס די חכמים האבן געזאגט, מותר לגלח במועד, זיי מעגן זיך אפשערן חול המועד, מותר לגלח בימי אבלו, מעגן זיך אפשערן בימי אבלו, ווי די גמרא ווייטער מפרש, אז תכפוהו אבליו. ווייזט אויס פון דעם הא אסורים לגלח במועד, די וועלכע טארן זיך ניט אפשערן חול המועד, אסורים לגלח בימי אבלו, טארן זיך ניט אפשערן ווען מ'איז א אבל. אי אמרת אי אמרת קטן אסור, און אויב איך וועל זאגן, א קטן וואס ער ווערט געבוירן פארן חול המועד טאר מען ניט אים אפשערן חול המועד, נמצא וועט דאך אויסקומען אז מען טאר אים ניט אפשערן חול המועד, איז דאך דער זעלבער דין ביי אבילות וועט מען אויך נישט טארן זיך אפשערן, נמצא קומט דאך אויס אבילות נוהגת בקטן, אז אבילות גייט אן ביי א קטן, ותניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מקרעין לקטן. מען צערייסט די מלבושים פון דעם קטן מפני עגמת נפש, נאר וועגן דעם די מענטשן זאלן וויינען און וועלן מערן אין דעם כבוד פון מת, אבער נישט אלץ דעם וואס דער קטן דארף פירן אבילות. איז דאך א ראיה אז מען מעג אפשערן דעם קטן חול המועד. אפילו ער איז געבוירן געווארן פאר חול המועד, אמר רב אבנר, ווייל אויב כ'זאל זאגן מ'טאר נישט, דארף איך דאך זאגן אבילות זאל אויך אנגיין, און מיר ווייסן דאך אז ס'גייט נישט אן אבילות לקטן. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, מי קתני שטייט דען דא הא אסורין, שטייט דען דא א דערמאנט אז די וואס ס'טארן זיך נישט אפשערן חול המועד, טאר מען זיך ניט אפשערן ביי אבל? דילמא קען זיין אז דיע וואס ס'טארן נישט חול המועד יש מהן אסר ויש מהן מותר, ס'דא אזוי אמאל מעג ער אבילות און אמאל ניט, דיע וואס ס'טארן און ס'איז נישט קיין ראיה, אין אמת'ן קען זיין אז דער קטן איז געבוירן געווארן פאר חול המועד, טאר מען נישט טאר מען זיך ניט אפשערן, טאר מען זיך נישט, אבער דאך אבילות וועט נישט אנגיין. פארוואס גייט די גמרא זאגן די דינים פון א אבל, די דינים פון א מנודה, און די דינים פון א מצורע? א מצורע ווייסן דאך אלע אז ס'איז דא א נגע און מ'האט אים געזאגט ער איז אז ס'איז א נגע טמאה. מנודה הייסט אויב איינער מ'רופט אים לדין און ער קומט נישט לדין איז מען אים מנדה אויף דרײַסיק טעג. איז ווארט נידוי איז די טייטש, מען דארף זיך פון אים דערווייטערן, מען טאר ניט שטיין אין זיינע ד' אמות, פארשידענע זאכן פארהאנען דינים, גייט די גמרא דא אויסרעכענען די דינים, אבל אינו נוהג אבילותו ברגל, א אבל פירט נישט זיין אבילות אין יום טוב, שנאמר, שטייט ושמחת בחגך, אי אבילות דמעיקרא היא. אויב דער חיוב פון אבילות איז געווארן אויף דעם אבל פאר יום טוב, אתי עשה דרבים, קומט די עשה פון רבים, ושמחת בחגך, ודחי עשה דיחיד, נישט דער פשט איז דוחה, נאר ס'איז אינגאנצן מבטל, אזוי איז דאך דער דין אז אויב איז איין שעה פאר יום טוב נוהג געווען די אבילות, איז רגל אינגאנצן מבטל. דאס איז ווי גערעדט געווארן אז די אבילות איז פריער, ואי אבילות דהשתא הוא, אויב די אבילות איז געשען אינמיטן יום טוב, לא אתי עשה דיחיד, קומט נישט די אבילות וואס ווערט אנגערופן עשה דיחיד, ודחי און ס'זאל דוחה זיין עשה דרבים, ווייסן מיר אז א אבל פירט נישט זיך אין די אבילות יום טוב. מנודה, מהו שינהיג נידויו ברגל, דער וועלכער איז א מנודה, ער האט נישט געפאלגט די בית דין, האט די בית דין געזאגט מען זאל זיך פון אים דערווייטערן, איז צי דארף ער זיך פירן מיט זיינע דינים? די גמרא וועט ווייטער אויסרעכענען, א מנודה טאר זיך נישט אפשערן, נאך אזעלכע דינים איז פארהאנען ווייטער, ער. ער טאר זיך נישט וואשן טאר ער זיך נישט. אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט תא שמע איך וועל עס פון דעם אפלערנען האבן מיר געלערנט דנין דיני נפשות עס האנדלט זיך דיני נפשות צו מען משפט'ן א מענטש צו עס קומט אים מיתה צו נישט ודיני מלקות אדער עס האנדלט זיך א מענטש ער האט עובר געווען א לאו צו מען גיט אים מלקות צו נישט, ודיני ממונות אדער געלט זאכן, טוט מען דאס נישט מיטן חלומות. ביז אהער שטייט אין דער ברייתא, פארשטיי איך שוין פון דער ברייתא אז מען טוט דאס נישט מיטן חלומות, ואי לא ציית דינא, און אויב ער פאלגט נישט וואס די בית דין זאגט, משמתינן ליה בין איך אים משמת בין איך אים מנדה. קומט דאך אויס אז אין חול המועד לייג איך א מענטש אין נידוי, ואי סלקא דעתך, אויב איך וועל זאגן אינו נוהג נידויו ברגל, אז דער דין פון מנודה גייט נישט אן אין יום טוב, משומת ואתי מעיקרא, ווען מען האט אים משמת געווען פון פאר יום טוב, זאגסטו אתי רגל דחי ליה און יום טוב שטופט אוועק ער זאל נישט נוהג זיין זיין נידוי אין יום טוב. השתא משמתינן ליה אנן, מיר זאלן אים יעצט משמת זיין אין יום טוב, איז דאך פון דעם אין חול המועד איז דאך פון דעם א ראיה אז ער גייט יא אן דעם נידוי, אז ס'איז נישט דוחה דעם נידוי, אזוי ווי איך אויב איך זע אז איך בין אים מנדה אין חול המועד, איז דאך א סימן אז יום טוב איז נישט מבטל פון אים די נידוי פון פריער. אמר ליה אביי, האט אביי צו אים געזאגט, פון דעם איז נישט קיין ראיה, קען טאקע זיין אז יום טוב איז מבטל דעם נידוי, און דאס וואס דא שטייט מען טוט משפט'ן, דילמא, לעיוני בדיניה, מען טוט נאר אריינטראכטן אין דין, נישט מען גייט זאגן איש פלוני חייב איש פלוני זכאי, ניין, דעמאלט וואלסטו געקאנט מדייק זיין אויב ער פאלגט נישט איז מען משמת, ניין, אין אמת'ן נידוי גייט נישט אן, נאר מען טוט נאר אריינטראכטן און דעם גמר דין זאגט מען נישט, א ראיה גייט אביי ברענגען. אי לא תימא הכי אז דו וועסט נישט אזוי זאגן נאר דו וועסט זאגן אז מען טוט משפט'ן פסק'נען אז דער מענטש קומט זיכער דיני נפשות דקתני דא איז דאך געשטאנען אז חול המועד טוט מען משפט'ן דיני נפשות הכי נמי וועסטו אויך זאגן דקטלין ליה אז אין חול המועד וועט מען אויספירן דעם פסק דין כ'קען דאך דאס נישט זאגן והא קא מימנעי משמחת יום טוב. די סנהדרין וועלן זיך צוריקהאלטן פון שמחת יום טוב, פארוואס? ווייל דעם טאג ווי זיי טראגן ארויס א פסק דין אז דער מענטש קומט מיתה, דארפן זיי פאסטן דעם טאג. דתניא מיר האבן געלערנט, ר' עקיבא אומר ר' עקיבא זאגט, מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש, די סנהדרין האט ארויסגעטראגן א פסק דין אז ס'קומט איינעם מיתה שאין טועמין כל אותו היום אז זיי עסן נישט דעם טאג תלמוד לומר לא תאכלו על הדם איז אויב אזוי אז מיר וועלן זאגן אז מען טוט ארויסטראגן דעם פסק און אויב איז דאך נישט קיין שמחת יום טוב, אלא מוז איך זאגן לעיוני בדיניה. דאס וואס איך זאג מ'משפט דיני נפשות איז די טייטש, מ'טוט נאר אריין טראכטן אין זיין דין. הכא נמי ביי דיני ממונות, לעיוני בדיניה, מ'גייט מ'טראכט נאר אריין, ממילא, ער קומט נישט צו דעם גמר דין, און אויב עס קומט נישט צום גמר דין דארף מען נישט משמת זיין, אבער אין אמת'ן קען זיין אז יום טוב איז יא מבטל די נידוי. אמר ליה, האט רב יוסף אים געפרעגט, אם כן, אז דו זאגסט מען טוט נישט משפט'ן גלייך נמצאת מענה את דינו, קומט דאך אויס אז מען פייניגט דעם דין, דער דין איז, ווען מ'האט איינעם ס'קומט איינעם מיתה, דארף מען דאס נישט אפלייגן אויף שפעטער, לויט דיר אביי. יעצט דער רש"י גורס אלא, דאס זאגט רב יוסף. רב יוסף זאגט אזוי, אין אמת'ן טוט מען מאכן חל המועד אויכעט דעם גמר דין אויכעט. און איך קען פון דאנעט א ראיה ברענגען אז רגל איז נישט מבטל דעם נידוי. נאָר אתו מצפֿרא, מע קומט אין דער פֿרי ומעייני בדיניה, מע טראַכט אַרײַן אין דין, ועיילי, מע גייט אַרײַן אַהיים, ואכלי ושתו כּולי יומא, און מע עסט אַ גאַנצן טאָג, כּדי מע זאָל מקיים זײַן שמחת יום-טובֿ. והדר אתו בשקיעת החמה, און נאכדעם קומט מען בשקיעת החמה וגמרי לדיניה, און מ'איז גומר דעם דין וקטלי ליה. קומט אויס אן אז דא א מחלוקת פון רב יוסף'ן מיט אביי. רב יוסף זאגט אז מ'מאכט יא דעם גמר דין, ממילא אז מ'געמאכט יא דעם גמר דין איז דאך שוין דא א ראיה אז רגל איז נישט מבטל נידוי, אבער אביי זאגט, רגל איז יא מבטל, נאר ווייסטו פארוואס פון דא איז נישט קיין ראיה, ווייל ס'איז נישט דא קיין גמר דין, נאר דאס לשון אין גמרא דא איז לאו דווקא, דער דין איז אז אויב די בית דין האט געזען אז דער מענטש איז חייב מיתה, איז דא א דין אז מען דארף מלין זיין דעם דין, מען דארף איבערנעכטיגן, ווי דאס לשון אין גמרא איז אז ביינאכט זיי גייען נישט שלאפן און זיי נעמען זיך צוזאמען. די די די סנהדרין צוויי צוזאמען דריי צוזאמען און זיי זוכן א גאנצע נאכט זכות דאס וואס שטייט דא אין גמרא אתו מצפרא דארף מען טייטשן פון דעם אנדערן טאג. אמר אביי האט אביי געזאגט אביי גייט א ראיה ברענגען אז יום טוב איז יא מבטל די נידוי. און תא שמע פון אונזער משנה, אין דער משנה שטייט ומנודה שהתירו לו חכמים, לערנט אביי פשט אז יעדן מנודה האבן די חכמים מתיר געווען אז יום טוב איז מבטל דעם נידוי, אביי גייט לשיטתו וואס אביי האט פריער געלערנט אז מען מיינט נאר עיוני בדיניה, פארוואס ווייל יום טוב איז מבטל די נידוי. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מי קתני שטייט אין די משנה שהתירוהו חכמים, אז די חכמים האבן מתיר געווען פון יעדע מנודה, שהתירו לו חכמים, דעם מנודה האבן זיי מתיר געווען פאר קתני, דאזל ער איז געגאנגען ופייסיה לבעל דיניה, ער האט איבערגעבעטן זיין בעל דין, ואתי קמי דרבנן ושרו ליה, אבער אין אמת'ן. איז יום טוב נישט מבטל די נידוי? רשי האלט די גמרא. מצורע, ווען איינער איז א מצורע, מהו שינהיג צרעתו ברגל, צי גייט אן די דינים פון די מצורע אין יום טוב? צי אין יום טוב איז א דין אז ער טאר נישט אריינקומען אין די מחנות, א מצורע ווערט דאך ארויסגעשיקט חוץ לשלוש מחנות, אויך איז דאך דא א דין גד אז ער טאר זיך נישט אפשערן די האר, צי אפשר אז צוליב יום טוב מעג ער זיך אפשערן? אמר אביי, האט אביי געזאגט תא שמע, איך העט דאס ענטפערן א ראיה ברענגען פון דער משנה, אין דער משנה שטייט, והנזיר א נזיר והמצורע און א מצורע, העולה מטומאתו לטהרתו, ווען עס ענדיגט זיך ביי דעם מצורע די ימי טומאה, און ער איז געווארן יעצט ריין, אין חול המועד איז ער געווארן ריין, דארף ער זיך דאך אפשערן, מעג ער זיך אפשערן חול המועד, און ווען מעג ער זיך אפשערן? אויב עס האט זיך געענדיגט און ער דארף ווערן ריין. ווייזט אויס פון דעם, הא אבער בימי טומאתו, אויב ער איז נאך א מצורע, ער איז נישט קיין עולה מטומאה לטהרה, נוהג, גייט אן די דינים פון א מצורע אין רגל אין חול המועד, זאגט די גמרא, עס איז פון דעם נישט קיין ראיה. קען זיין אז דאס איז א זיכערע זאך אז אויב ער איז א מצורע, איז א זיכערע זאך אז די דינים פון מצורע גייט נישט אן אין יום טוב, נאר דא איז א חידוש, לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא דאס איז זיכער בימי טומאתו אז ער איז א מצורע, און די אין חול המועד דלא נוהג גייט נישט אן די דינים פון מצורע. אבל לטהרתו, אויב ר'איז געווארן ריין אין חול המועד, וואלט איך געוואלט מיינען, ווייל ער איז געווארן ריין, דעריבער זאל ער זיך נישט טארן אפשערן, ווייל וואס קומט נאכדעם ווי ער שערט זיך אפ? דארף ער ברענגען דעם קרבן, וואלט איך געוואלט מיינען, אבל לטהרתו, ניגזור, איך זאל גוזר זיין ער זאל זיך נישט אפשערן, שמא ישהה קרבנותיו, טאמער וועט ער נישט גלייך ברענגען דעם קרבן, ער וועט ברענגען דעם קרבן ערשט. יום טוב, און יום טוב טאר מען דאך נישט מקריב זיין אזאן קרבן, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען ווען ער ווערט ריין חול המועד זאל ער זיך נישט אפשערן, וועט ער זיכער נישט ברענגען די קרבן, קא משמע לן דערציילט ער מיר אז ער מעג זיך אפשערן, אבער ווי וועט זיין א מצורע מוחלט מעג ער ווייטער מען ווייטער אפשערן. אמר רבא האט רבא געזאגט תא שמע, איך וועל דיר א ראיה ברענגען פון אן אנדער ארט, ס'שטייט ביי א מצורע, והצרוע זאגן מיר לרבות כהן גדול, דער פסוק גייט מיר זאגן אז ביי א כהן גדול גייט אן די דינים פון צרעת, אז א כהן גדול האט א נגע און מיט די סימני טומאה ווערט ער טמא ווי יעדער מענטש, לאמיר זען והא כהן גדול, דער כהן גדול דער כ דכל השנה א גאנץ יאר כרגל לכולי עלמא דמי. די זאך וואס עס טוט אויף יום טוב ביי א יעדע מענטש, טוט אויף אויף דעם מענטש דאס וואס ער איז א כהן גדול. וואס הייסט עס? דתנן, מיר האבן געלערנט כהן גדול מקריב אונן, א כהן גדול, מעג מקריב זיין א קרבן דעמאלט ווען ער איז א אונן, דעם טאג וואס איז געשטארבן איינער פון די זיבן מתים, איך לערן עס אפ פון פסוק, ווייל אהרן האט געזאגט צו משה, ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה', און ער זאגט נישט והקרבתי חטאת היום, הייסט עס אז די הקרבה וואלט געווען א אונן, א כהן גדול א אונן מעג מקריב זיין קרבנות, נאר די אכילה איז אסור. איז מקריב אונן ואינו אוכל, און ער עסט נישט. און ווי איז ביי אלע מענטשן? וויאזוי איז ביי אלע מענטשן? אלע מענטשן איז א דין אז ווען איינער איז א אונן קען ער נישט שיקן קיין קרבן אפילו. פארוואס? ווייל עס שטייט אין פסוק שלמים איז ווארט שלום רופט זיך אן שלמים ווען דער מענטש איז שלם ער איז מיט ישוב הדעת, נישט דעמאלט ווען ער איז א אונן. און ווי וועט זיין? יום טוב, דער אונן אין יום טוב, חול המועד, מעג יא שיקן א קרבן, אזוי האבן מיר דאך געלערנט אז דאס איז דאך מבטל יום טוב, איז דאך מבטל די אבילות, הייסט דאס אזוי, יום טוב ביי יעדן מענטש איז מבטל די אבילות, און א כהן גדול איז דאס מבטל א גאנץ יאר, איז דאך ווי מען זאגט דאס. איז דאך מיט דער זאך דער כהן גדול א גאנץ יאר איז ווי ביי יעדער איינעם יום טוב, ביי אים איז יום טוב. און דאך זעען מיר אז כאטש לגבי דעם דין פון קרבן זעען מיר איז ביי אים יום טוב, דאך אבער צרעת בין איך דאך מרבה פון והצרוע אז צרעת גייט יא אן ביי כהן גדול, שמע מינה, איז א ראיה. נוהג צרעתו ברגל שמע מינה, איז א ראיה אז עס גייט יא אן די צרעת ברגל, ווייל וואס די כהן גדול איז דאך שטענדיג ביי אים יום טוב, און דאך גייט אן ביי אים צרעת, איז די זעלבע זאך גייט ביי יעדן איינעם אן צרעת אין יום טוב. דאס הייסט אויך חול המועד קרבן. אָבֿל אָסור בתּספּורת, אַ אָבֿל טאָר זיך ניט אָפּשערן. מדקאמר להו רחמנא לבני אהרן, דער אײבישטער זאָגט צו די קינדער פֿון אהרנען, ראשיכם אל תפּרעו, די האָר פֿון אײַער קאָפּ זאָלט איר נישט לאָזן גרױס װאַקסן, כאָטש,

איז ווארט מנודה איז די טייטש איינער וואס איז געווארן דערווייטערט, דאס קען זיין צוויי אופנים א מנודה, אדער עס קען זיין צוליב געלט זאכן, מען האט גע'פסק'נט אז ער איז שולדיג א צווייטן געלט און אז ער זאל באצאלן און ער וויל נישט באצאלן לא ציית דינא, איז מען מנדה, מען דערווייטערט זיך פון אים דרייסיג טעג, ווי די גמרא וועט זאגן א דף שפעטער דעם סדר. וואס הייסט מען דערווייטערט זיך? מען גייט נישט אריין אין זיינע ד' אמות, מען עסט און מען טרינקט נישט מיט אים צוזאמען אפילו חוץ די ד' אמות, דאס איז מנודה. וויל איך וויסן צי א מנודה מעג זיך אפשערן, און די זעלבע שאלה איז אויף מצורע. איי, פרעגט תוספות שטייט דאך אין פסוק ראשו יהיה פרוע, וואס איז טייטש ראשו יהיה פרוע, טייטשט מען דאך פרוע פון לשון גדל פרע האבן גרויסע האר, וואס איז די שאלה דא אין גמרא? נאר דאס ווארט פרוע האט דא צוויי טייטשן, פרוע איז טאקע די טייטש גדל פרע גרויסע האר, און אמאל איז די טייטש ופרע את ראש האשה איז דארט די טייטש אפגעדעקט, און ווייטער איז טאקע דא א טייטש דא אין גמרא אז דער ראשו יהיה פרוע, קלערט די גמרא צי די טייטש פון פסוק איז פרוע אויפגעדעקט א מצורע טאר נישט לייגן קיין תפילין, אדער ראשו יהיה פרוע די טייטש זאל זיין אויפגעדעקט ער טאר נישט טראגן קיין בכבוד'יגע העט. און ממילא לפי דעם קען איך דאך טייטשן דאס וואס שטייט אין פסוק ראשו יהיה פרוע האט צוויי טייטשן, און פרעג איך דא א מה הן בתספורת.